אין ארץ ישראל איז די וואך פרשת מסעי, מיר די וואך קומען מיר זיך צוזאמען מיט די ארץ ישראל'דיגע, און מיר לערנען פרשת מטות און מסעי, סאו מאכן מיר א סיום אויף חומש במדבר די וואך, און בעזהשי"ת די קומענדיגע וואך וועלן מיר אנהייבן לערנען חומש דברים. די שיחה איז א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, פשוט הפלא ופלא, דער רבי איז מחדש דא א חידוש נפלא ביותר, און וועט ארויסברענגען דעם ענין פון הגעלת כלים און טבילת כלים וואס ווערט דערמאנט אין היינטיגע פרשה אין מטות, און דער רבי וועט פרעגן דא דריי שאלות, איין שאלה אויפן רמב"ן, א צווייטע שאלה וועט דער רבי פרעגן אויף ווי מען פירט זיך היינט, און די דריטע שאלה איז ווי די אידן האבן זיך געפירט ווען זיי זענען ארויסגעקומען ווען זיי נאך מתן תורה וואס זיי האבן זיך געפירט, און דער רבי וועט ענטפערן די אלע דריי שאלות דאס איז זייער געשמאקע שווערע שאלות, דער רבי וועט עס מסביר זיין אז ס'איז זיס פשוט געשמאק ווי דוד המלך זאגט טעמו וראו כי טוב ה', זיי טועם און וועסט זען ווי געשמאק דער אייבישטער איז, ווי געשמאק ס'איז צו לערנען דעם רב'ן דעם אייבערשטנ'ס תורה און לערנען דעם רב'נס א שיחה ווי דער רבי לערנט אפ א פסוק אין חומש און דער רבי וועט מחדש זיין דעם חידוש וואס איך זאג אז ס'אזוי נפלא'דיג און הפלא ופלא, א חילוק פון רש"י ניצט. אין איין אָרט איין וואָרט, אין אַ צווייטן אָרט ניצט ער אַ צווייטן אָרט אַ צווייטן וואָרט, אין די היינטיקע רש"י אין היינטיקע פרשה, פון דעם דער רבי אַרויס נאָך אַ חידוש נפלא אין דעם ענין פון טבילת כלים וואָס דאָס איז וואָס ס'מיינט דער ענין פון טבילת כלים, און לויט דעם וועט אַראָפּפאַלן די אַלע דריי שאלות פּשוט נאָר מקדים זיין אַז בשעת מען רעדט אין היינטיקע פרשה וואָס די שיחה שטעלט זיך אויף דעם איז דעם ענין פון מגעיל זיין הגעלת כלים און טבילת כלים. הגעלת כלים איז אז מען האט א כלי וואס האט זיך אריינגענומען, עס האט בולע געווען אין די ווענט פון דעם טאפ האט בולע געווען א זאך וואס איז אסור, בשר בחלב אדער חס ושלום א טריפה זאך, אדער אפילו אז מען וויל ארויסנעמען א כלי פון פון עס איז געווען פליישיג מען וויל עס מאכן אויס פליישיג, אדער אז מען וויל כשר'ן כלים אויף צו ניצן פסח, כלים וואס איז חמץ און מען וויל עס קענען ניצן פסח, א בעכער, א טאפ, אדער לעפלעך, די אלע זאכן וואס מען ניצט מיט הייסע זאכן און ס'איז בולע אין זיך מען וויל עס ניצן קענען נוצן, איז דא דער ענין פון אויף דעם איז דא דער ענין פון הגעלה, יעדער איינער וואס וואוינט אין אין ארץ ישראל און אפילו דא אין חוץ לארץ קען זען אז ס'קומט ערב פסח איז דא אידן וואס קומען ארויס אויפן גאס און מען ברענגט א גרויסן גרויסן טאפ און מען קאכט אויף די הייסע וואסער אין דעם און דערנאך קומט איינער מיט א ריינעם בעכער און מען לייגט עס אריין און די וואסער קאכט און מען נעמט ארויס, דאס איז דער ענין פון הגעלה, דערנאך איז דא דער ענין פון טבילה וואס טבילת כלים בכלל איז ווען מען נעמט כלים וואס מען קויפט ביי א גוי, ווי דער רבי וועט אראפברענגען באלד דעם לשון פון דעם ירושלמי, ארויסנעמען פון די טומאה פון די גויים, דארף וואס זיין דער ענין, אריינגיין אין קדושת ישראל דארף מען האבן דעם ענין פון טבילת כלים, אדער איך געדענק פון אמאל, איך געדענק נישט וואו דער רבי ברענגט עס נישט, איך האב איך געדענק אלעמאל האט מען געזאגט, להוציאן מגויותן, ארויסנעמען די כלים פון זייער גויאישקייט, דארף זיין דער ענין פון טבילה, אויף דעם שטעלט זיך דער רבי אין די שיחה. אות א', אין דער פרשה וואו אידן זענען נצטווה געווארן אויף די דינים פון הגעלת כלי מדין, אין די פרשה מטות וואס דארטן רעדט מען וועגן דארף מען דארף נעמען די כלים וואס מען האט גענומען פון מדין, די שלל וואס מען האט גענומען פון מדין דארף מען עס מגעיל זיין, פרעגט דער רמבן, דער רמבן פרעגט א געוואלדיגע שאלה, פארוואס האט מען אנגעזאגט די הלכות פון הגעלת כלי נכרים ערשט ביי מלחמת מדין און נישט פריערט, א פשוט'ע געוואלדיגע געשמאקע קשיא. ביי מלחמת סיחון ועוג, ס'איז דאך שוין געווען מלחמת סיחון ועוג פריערט, וואס אויך פון זיי האבן די אידן גענומען שלל, ווי ס'שטייט אין ווי ס'שטייט אין חומש דברים, וואס אין דעם זענען דארט זיכער געווען אויך כלים, ס'איז געווען דארטן טעפ, מיט מיט מיט טעלערס מיט אלע זאכן וואס זענען וואס זענען בולע אין זיך, ווערט דארט די שאלה און דער רמבן פארענטפערט אז ארץ סיחון ועוג מנחלת ישראל היא, והותר להם כל שללם אפילו האיסורים, דער רמבן זאגט אז המורד איז דא א גרויסער חילוק, פארוואס איז דער חילוק פארוואס האט מען עס אנגעזאגט ביי סיחון ועוג און נישט ביי פארוואס האט מען עס אנגעזאגט דווקא אין היינטיגע פרשה ביי מלחמת מדין און נישט ביי מלחמת סיחון ועוג, זאגט דער רמבן ווייל ארץ סיחון ועוג באלאנגט צו ארץ ישראל, די אידן האבן עס איינגענומען ווייל ס'איז אונזערע, ממילא איז אלע שלל וואס מען האט גענומען פון דארטן איז מותר, און דער רבי און דער רמבן איז מוסיף אפילו איסורים זענען אויכעט געווען מותר, די גמרא זאגט אין חולין ואמרו רבותינו, קדלי דחזירי אישתרי להו, אפילו שטיקלעך חזירים האבן זיי אויכעט געמעגט עסן, דער ענין פון שטיקלעך חזיר מיט די אלע זאכן, ברענגט זיך אין די גמרא אז די אלע צייטן וואס מ'האט איינגענומען סיחון ועוג, און דערנאך אין די זיבן יאר וואס מ'איז אריינגעגאנגען איינגענומען ארץ ישראל מיט יהושע בן נון, איז יעמאלט ביז אז מ'האט געענדיגט די זיבן ביז מ'האט געענדיגט די זיבן יאר האט מען געמעגט אפילו עסן חזיר, און ס'איז נישט געווען לכאורה נישט געווען דער און דער ענין פון חזיר מיט דעם איסור איז נישט געווען ווי דער לשון איז נאכאמאל די גמרא זאגט קדלי דחזירי אישתרי להו דאס אלס רעדט זיך וועגן סיחון ועוג און ווען מ'איז אריבער געגאנגען דעם ירדן אויכעט אבל מדין דא ווען די פרשה דערציילט אונז וועגן מדין לא היה משלהם ס'איז נישט געווען זייערע ולא לקחו את ארצם רק לנקום נקמתם ולכך נהג האיסור בכליהם, דער רמבן ענטפערט זייער געשמאק, דער רמבן זאגט זייער זייער פשוט, בשעת ס'רעדט וועגן סיחון ועוג איז דאך עס איינע פון די ערטער וואס ס'באלאנגט צו ארץ ישראל, אויב ס'באלאנגט צו ארץ ישראל איז אזוי ווי די זיבן יאר נאכן אריבערגיין דעם ירדן האט מען געקענט עסן קדלי דחזירי, ממילא האט נישט געדארפט זיין דער ענין פון הגעלת כלים, מה שאין כן ווען ס'איז געקומען צו סיחון ווען ס'איז געקומען צו מדין, מדין האט מען נישט באלאנגט נישט ארץ ישראל, מדין האט מען האט מען געלערנט אין רש"י די וואך אז מ'האט עס גאר פארברענט, און מ'האט צוגענומען די מ'האט געהארגעט אלעמען און פארברענט און נאר וואס זיי האבן צוריק געברענגט די שלל האבן זיי צוריק געברענגט אבער מדין האבן זיי נישט געדארפט אייננעמען זיי האבן עס נישט געדארפט האבן, וואס איז געווען דער גאנצער ענין פון מדין? ס'איז געווען א נקמה, וואס איז געווען די נקמה וואס מדין האט געשיקט די די די די זייערע בנות מדין זענען געקומען און זיי האבן מכשיל געווען די אידן און דער ענין פון בעל פעור און דער ענין פון בועל ארמית מיט אלע זאכן וואס איז דארטן געווען, ממילא איז נישטא קיין איסור אויף זייערע כלים, דערפאר דערפאר איז ווען ס'איז געווען דעם ענין פון מדין איז נוהג דער איסור אין זייערע כלים, ווען איז נישט חל דער איסור ווען מ'רעדט וועגן א זאך וואס באלאנגט צו ארץ ישראל ווי סיחון ועוג. אבער בשעת ס'קומט צו מדין האט מען עס דאך איינגענומען נאר אלס א נקמה, במילא איז דא אין די פרשה דערציילט מען וועגן דעם ענין פון הגעלה און נישט אין ביי די מלחמה פון סיחון ועוג. דער רמבן האט א געשמאקע שאלה און ער ענטפערט זייער געשמאק. זאגט דער רבי, פרעגן מפרשים, די מפרשים פרעגן אבער א שאלה אויף דעם רמבן אויף דעם. אין דער אין דער פרשה זענען אידן אנגעזאגט געווארן נישט נאר אויף די דינים פון גיעולי כלים של נכרים אז מען דארף גיין און און און כשר'ן די אלע כלים וואס מען האט גענומען פון מדין, נאר אויך אויף טבילת כלים של נכרים אין היינטיגע פרשה ווי מען וועט באלד לערנען דעם ווארט פון אך במי נדה יתחטא וועט מען לערנען קלאר אז אין די פרשה ווערט אויכעט געלערנט דער ענין פון טבילת כלים אז מען נעמט א כלי פון א נכרי דארף מען עס טובל'ען ווי רש"י ברענגט עס דא אראפ, רש"י ברענגט עס אראפ דא אין אונזער פרשה, און ווי דער רמבן אליין איז דא מאריך אין דעם, דער רמבן אליין איז מאריך אין דעם ענין פון טבילה. היינט פרעגן די מפרשים א געוואלדיגע שאלה, פארוואס זענען זיי נישט נצטווה געווארן אויף טבילת כלים פריער ביי מלחמת סיחון ועוג? ממילא פארשטיי איך פארוואס מ'האט נישט גערעדט וועגן מגעיל זיין די כלים, האט דער רמבן געענפערט זייער געשמאק, ווייל סיחון ועוג איז געווען זייערע און אלץ וואס מ'האט גענומען זייערע האט נישט געדארפט האבן קיין הגעלה, אבער די שאלה ווערט אבער וועגן טבילה, פארוואס איז טבילה נישט אנגעזאגט געווארן ביי מלחמת סיחון ועוג, וואס פארוואס בלייבט די שאלה אויף טבילה, זאגט דער רבי זייער געשמאק, זיי נצטווה געווארן אויף טבילת כלים פריער, פארוואס פרעגן די מפרשים פארוואס זענען זיי נישט נצטווה געווארן אויף טבילת כלים פריער ביי מלחמת סיחון ועוג, און דא קען מען דאך נישט ענטפערן ווי ביי דעם דין פון הגעלה וואס דער רמבן ענטפערט אז ביי מלחמת סיחון ועוג איז אפילו קדלי דחזירי אישתרי להו, אפילו שטיקלעך חזירים איז זיי געווארן מותר, דערפאר האט מען נישט דערפאר האט מען נישט געדארפט האבן קיין הגעלה, אבער אויף טבילה איז דאס נישט חל, ווייל דער טעם פון טבילת כלים איז נישט צוליב דעם איסור וואס איז בלוע אין דער כלי, דער ענין פון הגעלה איז ווייל ס'איז דא א איסור וואס איז בלוע אין דער כלי, בשעת איך נעם איין סיחון ועוג וואס איז באלאנגט צו ארץ ישראל איז נישטא דער ענין פון נישטא דער ענין פון פון הגעלה איך דארף עס נישט האבן ווייל ס'איז מותר אפילו שטיקלעך חזירים אויכעט, אבער דא ווערט דאך די שאלה ווארום אויך נייע כלים של נכרים דארפן האבן טבילה. די גמרא זאגט אין עבודה זרה, דער רמב ם ברענגט זיך אראפ אין הלכות מאכלות אסורות, שטייט קלאר, שלא נשתמשו בהן כל עיקר, ס'איז נישטא אין דעם קיין בלוע אז ס'איז נישטא גארנישט, א נייע כלי וואס מ'נעמט פון א גוי דארף דאך אויכעט האבן טבילה, נאר ווי עס שטייט אין ירושלמי, לפי שיצאו מטומאת הנוכרי ונכנסו לקדושת ישראל, אויב אזוי ווערט דאך די שאלה א געוואלדיגע שאלה וואס די מפרשים פרעגן אויפן רמבן, פארוואס אין היינטיגע פרשה רעדט דאך סיי וועגן הגעלה און סיי וועגן טבילה, איז פארוואס הגעלה מען דערמאנט נישט ביי סיחון ועוג איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, מען דערמאנט עס נאר ביי מדין ווייל מען האט עס איינגענומען נאר אלס א נקמה, ממילא וועט מען נעמען די זאכן פון זיי דארפסט עס מאכן הגעלה, אבער דא איז דאך דא אויכעט דער ענין פון טבילה, און פארוואס האט מען נישט אנגעזאגט אז מען דארף טובל'ען די כלים וואס מען האט געברענגט פון סיחון ועוג, נאך אלס איז דאך עס געקומען פון גוים, אז עס איז געקומען פון גוים, אפילו אז גיעולים, אפילו אז קדלי דחזירי איז עס געווען מותר, אבער בשעת דו ווילסט נוצן די כלי, דארפסט עס ארויסנעמען ווי דער ירושלמי זאגט, יצאו מטומאת נוכרי ונכנסו לקדושת ישראל. ס'איז דאך א געוואלדיגע שאלה אויפן רמבן וואס די מפרשים פרעגן. און הגם אז דער רמבן שרייבט גלייך פאר דעם, דער רבי וויל טרייען צו ענטפערן דעם רמבן, הגם אז דער רמבן שרייבט גלייך נאך, גלייך פאר דעם, שרייבט דער רמבן, ולבי מהרהר עוד לומר שהטבילה הזו מדבריהם, אז טבילת כלים איז מדרבנן, והמקרא, דער פסוק וואס ס'שטייט אך במי נדה יתחטא, אז מ'דארף עס טובל'ען אין א מקווה וואס ס'קען מטהר זיין א נדה, איז אסמכתא עשו אותו, ס'נאר א אסמכתא, וואס מיינט אז מ'איז זיך סומך אויף דעם פסוק, אבער ס'נישט מדאורייתא, ממילא וואלט מען געקענט זאגן וויבאלד אז ס'מדרבנן נישט מדאורייתא, דערפאר האט מען עס נישט אנגעזאגט דארטן. זאגט דער רבי לכאורה זאגט דאך דער רמבן אז אז מדבריהם זאגט דער רבי דער רבי פרעגט דאס אפ מיט דריי זאכן א' דער רמבן פירט דאך אויס וזה צריך תלמוד מ'דארף עס נאך לערנען דער רמבן גיט נישט קיין מסקנא אז ס'דרבנן דאס הייסט ער איז בספק און מעגליך אז דאס איז מדאורייתא און אויב ס'איז מדאורייתא ווערט דאך א שאלה פארוואס דערמאנט מען נישט ביי סיחון ועוג אז מ'דארף טובל'ען די כלים אויכעט דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניין זייער געשמאק אז דער ריטבא אין גמרא עבודה זרה ברענגט אראפ אין נאמען פונעם רמבן טבילה זו מדאורייתא איז ווייל ס און ער זאגט אז ס'איז נישט קיין אסמכתא אבער אין חידושי הרמבן וואס ארויסגעגעבן געווארן אין ירושלים תש ל שטייט דארטן ויש לומר דטבילה זו גזירת הכתוב אי נמי אסמכתא, עכפ שוין דער רמבן אליין איז זיך מספק אפשר מיט אפשר דער רמב ם דאורייתא, אויב אזוי האט מען עס דאך יא געדארפט שטעלן ביי סיחון ועוג און נישט דווקא ביי מדין. ב. אפילו אויב דער מקרא איז נאר א אסמכתא, אפילו מען זאל זאגן טאקע אז ס'נאר א אסמכתא און טבילת כלים איז נאר דרבנן, קען מען דאך אויך פרעגן, די שאלה בלייבט די זעלבע שאלה, פארוואס שטעלט די תורה די ווערטער פון דער אסמכתא ביי מלחמת מדין און נישט ביי מלחמת סיחון ועוג? ס'טאקע אסמכתא, אבער ס'האט געקענט שטיין ביי מלחמת סיחון ועוג, אך במי נדה יתחטא, דערצייל עס מיר דארטן אפילו ס'איז דרבנן. בלייבט ווייטער די שאלה, ג, ובכל אופן, נישט קיין חילוק וואס זיי לערנען צו ס'איז דאורייתא צו דרבנן, פארוואס איז דער רמבן גארנישט מעיר וועגן דעם? דער רמבן רעדט נאר וועגן דעם ענין פון הגעלת כלים, ער פרעגט א געוואלדיגע שאלה פארוואס שטייט הגעלת כלים דווקא ביי מלחמת מדין און נישט ביי די פריערדיגע מלחמה פון סיחון ועוג, און ער פארענטפערט דאס, ווי געזאגט פריער צו זייער א געשמאקן ענטפער, אז מלחמת סיחון ועוג איז געווען אונזערעס, ער רעדט זיך דער לשון נחלת ישראל, ממילא דארף מען נישט האבן דעם ענין פון הגעלה, מה שאין כן ביי מדין וואס איז געווען נאר א נקמה, דארף עס האבן הגעלה. און וועגן טבילת כלים דערמאנט ער גארנישט מיט נישט. איז א געוואלדיגע שאלה אויפן רמבן, פארוואס רעדט ער נישט בכלל וועגן דעם ענין פון. טבילת כלים, ס'איז איין שאלה, די ערשטע שאלה וואס דער רבי האט געזאגט פריער אז עס זיינען דריי שאלות, דאס איז די ערשטע שאלה, אין אות ב' וועט דער רבי פרובירן צו ענטפערן, אז לכאורה מען קען ענטפערן א געשמאקן ענטפער אבער דער רבי וועט עס אפפרעגן אינגאנצן. לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן, ס'איז ידוע אז נישט אלע מצוות זענען געגעבן געווארן גלייך ביי מתן תורה, זענען פאראן כמה מצוות וואס זענען געזאגט געווארן אין א שפעטערדיגן זמן, נישט די גאנצע תורה מיט די אלע הלכות זענען געגעבן געווארן יעמאלט ווען משה רבינו איז אראפגעקומען פון בארג, ער האט נישט געהאט די גאנצע, אין משך פון די פֿערציק יאר האט מען זיי געגעבן די אלע מצוות, ממילא ביז אפילו בשנת הארבעים זעט מען אויכעט אז ס'איז געקומען נייע זאכן וואס איז נישט געווען פריערט, על דרך ווי מ'זעט ביי פרשת נחלות, וואס מען האט יעצט געלערנט אין פרשת פנחס די פריערדיגע וואך, האט מען געלערנט וועגן דעם ענין פון די נחלות פון בנות צלפחד, וואס איז נתחדש געווארן שפעטער דורך די בנות צלפחד, און ועוד, איז דא נאך זאכן וואס איז נתגלה געווארן און מען האט געלערנט נייע הלכות נישט אין די שפעטערדיגע צייטן. במילא קען מען ענטפערן זייער געשמאק לכאורה האט נישט קיין ארט צו פרעגן פארוואס מען האט נישט אנגעזאגט אויף טבילת כלים פריער ביי מלחמת סיחון ועוג ווייל ערשט ביי מלחמת מדיון איז געקומען דער זמן ווען עס איז נתחדש געווארן דער ענין ועל דרך די גמרא זאגט אין שבת ניתנה תורה ונתחדשה הלכה די גמרא רעדט דארט וועגן דעם ענין פון ברית וועגן בשמיני ברית בשמונה אדער נישט די גמרא זאגט אז ווען ס'איז געקומען די תורה איז געווארן א נייע הלכה אזוי דא אויך איז די זעלבע זאך, ווען איז געקומען די צייט אויף צו מגלה זיין דעם ענין פון הגעלת כלים, דווקא ביי מלחמת מדין און נישט ביי מלחמת סיחון ועוג? איז לכאורה ווערט דאך א שאלה, פארוואס ענפערט נישט דער רמבן, פארוואס ענפערט דאס נישט דער רמבן? דער רמבן זאגט אז מיט אז פארוואס האט מען עס נישט געדארפט ווייל עס איז געווען מותר חזיר אויכעט, האט דאך קענט ענטפערן אז דער ענין פון פון פון הגעלה איז נתגלה געווארן יעמאלט. זאגט דער רבי מען קען עס נישט זאגן דערפאר ניצט עס נישט דער רמבן מען קען נישט ניצן דעם ענטפער און דאס וואס דער רמבן פרעגט יא בנוגע גיעולי נכרים לכאורה פארוואס פרעגט דער רמבן יא וועגן גיעולי נכרים מען קען דאך זאגן אז יעצט איז נתגלה געווארן די הלכה דווקא ביי מלחמת מדין איז עס דערפאר ווייל ס'איז מוכרח צו זאגן אז דער דין פון איסור בלוע אז דאס וואס איז נבלע געווארן פון א דבר איסור אין דער כלי איז אסור, און אסר'ט די כלי איז שוין געווען פון פריער פאר מלחמת מדין, דערפאר האט דער רמבן נישט געקענט ענטפערן דעם ענטפער אז ס'איז נתגלה געווארן יעצט ביי מלחמת מדין דווקא און נישט ביי מלחמת סיחון ועוג, ווייל מ'מוז קומען צו א מסקנא אז דער ענין פון דבר בלוע אז ס'איז דא אין דעם א איסור און מ'מוז און מען דארף האבן דעם ענין פון הגעלה, האבן שוין די אידן געוואוסט פון פריערט און ס'איז נישט נתגלה געווארן דווקא ביי מלחמת מדין, ווי דער רבי וועט מוכיח זיין אז ס'איז שוין געווען פון פריערט, ממילא בלייבט נאך די שאלה פון דעם רמבן, פארוואס האט פארוואס האט מען געדארפט פארוואס האט מען נישט געדארפט קיין הגעלה ביי סיחון ועוג, און דערפאר ענטפערט ער זיין תירוץ, סיחון ועוג איז באלאנגט צו ארץ ישראל ווי זיין לשון איז מנחלת ישראל, דערפאר האט מען נישט געדארפט עס האבן. וואו זעען מיר אז ס'איז דא אזא זאך? זאגט דער רבי, מיר זעען אז ווען די תורה זאגט אין פרשת צו, רעדט וועגן דעם ענין פון חטאת און אויך וועגן אלע אנדערע קרבנות, שטייט דארט אין פרשת צו אין א פריערדיגע פרשה שטייט וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, ומורק ושוטף במים. דאס שטייט דארט וועגן א ענין פון אז מען האט געקאכט אין דעם דעם בשר חטאת אדער אדער אלע אנדערע קרבנות וואס מען האט געקאכט אין דעם איז אויב ס'איז א כלי חרס דארף מען עס צוברעכן און אויב א כלי נחושת דארף מען עס אויסוואשן און מען דארף עס אויך טובל'ען אין א מקווה טייטשט דארטן רשי טייטשט רשי דארטן ישבר לפי שהבליעה שנבלעת בו נעשה נותר וכו', די בליעה וואס דער טאפ האט איינגעזאפט אין זיך איז דאך עס א ענין פון נותר, ממילא וואס דארף מען טון אז מען וויל קענען נוצן נאכאמאל די כלי, ממילא דארף ער זאגן מורק ושוטף, רשי לשון פון רשי, לפלוט את בליעתו וכו', זעה איך אז אין פרשת צו איז שוין געווען די מצוה אויף דעם ענין פון הגעלת כלים אז ס'איז א ענין פון בליעה, און אויב ס'איז בולע געווען דעם ענין פון א חטאת אדער פון אלע אנדערע קרבנות, ווערט דאך עס נותר, און נותר איז דאך אסור, יעצט וועט דאס אריינלייגן עס קאכן אין דעם עפעס אנדערש, וועט דאך ארויסקומען דער טעם פון דעם נותר אין דעם קאכן וואס דו קאכסט יעצט, ממילא מוז עס האבן דעם ענין פון הגעלה, מ'דארף עס מאכן דעם ענין פון כשר, קומט דאך אויס אז דער ענין פון איסור בלוע איז שוין געווען פון פריער,

איז זייער גוט פארשטאנדיג וואס דער רמב ן פרעגט די שאלה, ווייל ווייל מען האט דאס שוין געוואוסט פון פריערט, אויב מען האט שוין געוואוסט פון פריערט האט מען ביי סיחון ועוג געדארפט הייסן אז מען זאל אז מען זאל אז די אלע כלים וואס מען ברענגט פון דארטן דארף האבן כשר'ן דארף האבן הגעלה. עס איז אבער נאך אלץ נישט גלאטיג, עס בלייבט נאך אלץ שווער, וויבאלד דער רמב ן רעדט וועגן ביידע זאכן, סיי גיעולי נכרים און סיי טבילה, דער רמב ן קאכט זיך דארטן אין א גרויסע אריכות,

ווערט ביי אים א שאלה פארוואס האט שטייט נישט אין די תורה ביי סיחון ועוג אז מען דארף מאכן הגעלה, ווערט דאך האט דער רמב ן געדארפט עפעס דערמאנען און זאגן פארוואס פארוואס שטייט נישט ביי סיחון ועוג דער ענין פון טבילה, קען ער מחדש זיין אז דער ענין פון טבילה איז נתחדש געווארן דווקא ביי מלחמת מדין און נישט פריער. און על דרך זה, ויתירה מזו, איז נישט מובן אין דעם וואס אנדערע מפרשים פארענטפערן, די מפרשים פרעגן דאך די שאלה פארוואס רעדט ער נאר וועגן דעם ענין פון פון הגעלה און ער רעדט נישט וועגן דעם ענין פון און ער רעדט נישט וועגן דעם ענין פון טבילה, זאגט דער רבי און די אנדערע מפרשים גיבן תרוצים אויף דעם פארוואס מען האט נישט אנגעזאגט אויף טבילת כלים ביי מלחמת סיחון ועוג איז דא אסאך ענטפערס אויף דעם פון די מפרשים און דער רבי ברענגט עס נישט אראפ דער רבי זאגט נאר וואס נוסף אויף די דחוקים וואס זענען דא אין יעדן פון די תירוצים נוסף אויף דעם וואס איז דא פשוט שוועריקייטן אויף זייערע ענטפערס ואין כאן מקומו איז דא נישט די פלאץ צו אריינגיין אין דעם איז דא די שאלה כללית, בלייבט אבער די שאלה כללית וואס דער רבי וואס דער רבי קוועטשט דא, פארוואס שטעלט זיך נישט דער רמבן אויף דער שאלה, ער דערמאנט נאר דעם ענין פון די שאלה, פארוואס, ער פרעגט א געוואלדיגע שאלה, פארוואס לאמיר מאכן א סיכום פון דעם אות אלף און בית, דער רמבן ברענגט אראפ און ער פרעגט א געוואלדיגע שאלה, פארוואס ווען עס קומט צו הגעלת כלים ווערט דאס דערמאנט נאר ביי מלחמת מדין און נישט ביי די פריערדיגע מלחמות סיחון ועוג, פארוואס פרעגט ער נישט די זעלבע שאלה ווי ער האט דאך אנגעזאגט אויכעט וועגן טבילת כלים? פארוואס פרעגט ער נישט פארוואס האט מען טבילת כלים נישט אנגעזאגט ביי מלחמת סיחון ועוג און דווקא ביי מלחמת מדין? אות ג. דאס צו פארשטיין וועט דער רבי ברענגען נאך צוויי שאלות ווי געזאגט פריער, מיר האבן יעצט איין שאלה אויף דעם רמבן פארוואס דער רמבן דערמאנט נישט בכלל דעם ענין פון טבילה, ער פרעגט נישט קיין שאלה נאר אויף נאר אויף הגעלה נאר אויף הגעלה, און ער ענטפערט אז הגעלה האט מען נישט געדארפט האבן, פארוואס? וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון אז אז סיחון ועוג זענען נחלת ישראל, נחלת ישראל ממילא איז דארטן געווען מותר צו עסן אפילו אפילו קדלי דחזירי, ממילא האט נישט געדארפט האבן דעם ענין פון גיעולים, און ער דערמאנט אינגאנצן נישט דעם ענין פון טבילה, פארוואס האט מען נישט געזאגט אז מ'דארף האבן טבילה, דער רבי פרעגט דאך א געוואלדיגע שאלה, לכאורה טבילת כלים איז דאך אפילו ווען ס'איז נישטא אין דעם קיין איסור דארף מען עס אויכעט האבן, איז ווען מען האט גענומען די כלים פון סיחון ועוג, לפחות האט מען עס געדארפט טובל זיין, ס'איז דאך א געוואלדיגע שאלה, טובל זיין איז נישט האט נישט צו טון צו דעם איסור וועגן בלוע. אות ג', וועט מען דאס פארשטיין בהקדים, נאך צוויי תמיהות, נאך צוויי געוואלדיגע שווערע געשמאקע שאלות, לויט דעם וועט ווערן אלס פארשטאנדיג. אין דעם ענין פון טבילת כלים איז דא נאך צוויי תמיהות. א', איינס, ס'איז ידוע וואס דער נודע ביהודה און דער חתם סופר שרייבן, אז ווען מען פארקויפט דעם חמץ צום גוי פאר פסח, זאל מען נישט פארקויפן די כלים חמוצים, אויב דו האסט כלים וואס האבן אויף זיך חמץ, זאלסטו עס נישט פארקויפן, ווייל דעמאלט וועט מען זיי דארפן טובל זיין ביים צוריקקויפן זיי פון דעם גוי נאך פסח, מען פארקויפט דאך די אלע כלים פארקויפט מען דאך פאר, מען פארקויפט דאך אלע זאכן וואס איז חמץ פארקויפט מען פאר דעם גוי, אויב ס'רעדט זיך וועגן כלים וואס זיי האבן אויף זיך חמץ, דאן נאכן עס צוריק נעמען פון דעם גוי נאך פסח וועט מען עס דארפן טובל'ען, איז ממילא זאגט דער נודע ביהודה און דער חתם סופר אז כלים וואס זיי האבן אז אז אויב מען פארקויפט דעם דעם חמץ זאל מען נישט פארקויפן א כלי וואס האט אין דעם חמץ. דאס איז דער נודע ביהודה און דער חתם סופר, זאגט דער רבי, אבער אין נוסח שטר מכירה פון אלטן רבי'ן, אין הלכות מכירת חמץ אין סוף הלכות פסח, זאגט דער אלטער רבי, שטייט געשריבן, וכן כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין, דאס הייסט, אז אויך די כלים ווערן פארקויפט צום גוי, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון אלטן רבי'ן, וכן כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין, און פון דעסטוועגן געפינט מען נישט אז דער אלטער רבי זאל זאגן אז נאך פסח דארף מען טובל זיין די כלים. און מעשה רב, מען זעט דאך מעשה רב אז מען איז זיי נישט טובל, איז דאך א געוואלדיגע שאלה, פארוואס, ווי קומט דאס אויס, דער נודע ביהודה און דער חתם סופר זאגן אז מ'זאל עס נישט פארקויפן ווייל אויב מ'טוט עס פארקויפן און מ'טוט עס צוריק נעמען מ'דארף דאן טובל'ען, און אין אלטן רבי'ן קומט אויס, שטייט נישט אין קיין ארט אז מ'דארף עס טובל'ען און מ'זעט מעשה רב אז מ'טובל'ט עס נישט. אין שער הכולל, ס'דא א ספר שער הכולל וואס איז געבויעט בעיקר אויף די נוסחאות פון דאווענען און ער האט געבויעט אויף דעם אלטן רבי'נס סידור נוסח ארי און ער האט אויך ענינים וואס ער רעדט וועגן וועגן שולחן ערוך פונעם אלטן רבי'ן הערות מיט מיט א עין הארות מיט א אלף איז דער ספר פון שער הכולל איז געשריבן געווארן פונעם רבי'נס זיידע ר' אברהם דוד לאוואוט דאס איז געווען דעם רבי'נס זיידעס זיידע ער שרייבט אין זיין ספר פארענטפערט ער אז וויבאלד אז דער אלטער רבי זאגט כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין אזוי זאגט דער אלטער רבי, יא מ'האט געזאגט פריער דעם לשון, און דער דין איז אז כל הכלים שאינו רוצה להכשירן, ס'איז דא א הלכה אין אין שלחן ערוך אין אורח חיים ווען דער אלטער רבי רעדט וועגן כשר'ן כלים פאר פסח, זאגט דער אלטער רבי דעם לשון, דאס איז דער לשון פונעם אלטן רבי'ן, כל הכלים שאינו רוצה להכשירן, ס'איז דא אזעלכע כלים וואס ער וויל זיי נישט כשר'ן אויף פסח, ער וויל זיי נישט ניצן פסח, צריך לשפשפן ולהדיחן, מ'דארף זיי גוט אויסרייבן און גוט אויסוואשן, שלא יהיה חמץ ניכר בהם, ס'זאל נישט בלייבן אויף דעם קיין חמץ, וואס טוט מען יעמאלט? יעמאלט נעמט מען און מ'לייגט עס אריין אין א שאפע, און מ'פארשליסט עס, און מ'שרייבט אויף דעם אויפגעשריבן אז דאס איז כלים פון חמץ, און מ'נוצט עס נישט א גאנצן פסח, למעשה קומט אויס אז די כלים האבן וואס מ'איז גוט אויסגעוואשן האבן אין זיך אריינגענומען בולע געווען אין די ווענט פון די טעפ, האבן זיי אריינגענומען כחמץ, אבער ס'ווערט נישט אנגערופן קיין חמץ, און מ'איז נישט עובר אויף דעם קיין בל יראה בל ימצא, און מ'קען עס אוועקלייגן אויף א גאנץ פסח, און מ'דארף עס נישט פארקויפן פאר דעם גוי. נאכאמאל דעם אלטן רבינ'ס לשון, כל הכלים ש, וואס ברענגט אראפ דער שער הכולל, צריך לשפשפן ולהדיחן שלא יהיה חמץ ניכר בהם. במילא קומט דאך אויס, זאגט דער שער הכולל, אז די כלי סעודה לא נמכרו כלל, די כלים וואס מ'נוצט אויף סעודה האט מען גארנישט פארקויפט ווייל מ'זעט דאך דער אלטער רבי זאגט דאך אויב דו ווילסט עס נישט נוצן פסח זאלסט עס משפשף זיין און עס גוט אויסוואשן און וויבאלד זיי זענען ריין פון חמץ בעין דארף מען זיי גארנישט פארקויפן און נאר כלי סעודה זענען חייבים אין טבילה וועלכע כלים דארף מען פארקויפן אזעלכע כלים וואס זענען סעודה ממילא ענטפערט ער, קומט אויס לויטן שער הכולל אז ער לערנט ער לערנט איין אינעם אלטן רבי'ן אז מען נעמט די כלים און מען וואשט זיי גוט אויס ממילא בלייבט גארנישט אין דעם, חמץ בעין איז נישטא, ממילא קומט אויס אז דאס דארף מען גארנישט פארקויפן, ממילא דערפאר זאגט נישט דער אלטער רבי אז מען דארף עס טובל'ען, דאס וויל ענטפערן דער שער הכולל, אבער דער רבי וועט עס אפפרעגן. אבער דער תירוץ איז נישט מובן זאגט דער רבי, דער תירוץ פונעם שער הכולל איז נישט מובן, דער דין פון צריך לשפשפן באציט זיך דאך אויף אלע כלים, באציט זיך נישט נאר אויף די כלים וואס מען עסט, נאר אויף אלע כלים, און וויבאלד אז די כלים וואס צריך לשפשפן זענען נישט נכלל לשיטתו פון שער הכולל אין דער מכירה, די כלים, וואס זאגט דער, וואס זאגט דער שער הכולל? אז די כלים וואס מען דארף זיי אפרייבן און מען דארף אראפנעמען פון דעם דעם חמץ, זאגט ער פארקויפט מען זיי נישט, און דערפאר דארף מען נישט עס טובל'ען ווען מען קריגט, מען פארקויפט עס נישט דערפאר דארף מען עס נישט טובל'ען נאך פסח, זאגט דער רבי, טא וועלכע זענען עס די כלים דערמאנטע אין שטר מכירה וואס מען פארקויפט אין חמץ? דער אלטער רבי דערמאנט דאך קלאר, וכן כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין, זיי דארף מען יא פארקויפן, ממילא וואס טוט זיך דא? קומט דאך אויס אז דו פארקויפסט עס יא, פון דעסוועגן זאגט דער אלטער רבי נישט אז מען דארף עס טובל'ען, בלייבט דאך ווייטער די זעלבע שאלה, פארוואס דארף מען זיי נישט טובל'ען? ועל כרחך צריך לומר, מוז איך קומען צו א מסקנא אז איך פארשטיי נישט וואס דער שער הכולל זאגט און איך מוז זאגן אז אין שטר מכירה באווארנט מען, מען מוז באווארענען, אויב מאיזה סיבה האט מען נישט משפשף געווען, אויב מאיזה סיבה האט מען נישט משפשף געווען גייט עס שוין אריין אין די מכירה, עס גייט אריין אין די מכירה, אויב אזוי איז דאך הדרא קושיא לדוכתא, קומט דאך מיין שאלה דעם רבינ'ס שאלה צוריק, אז וואס הייסט אז וואס אז מען האט עס יא פארקויפט און אויב מען האט עס יא פארקויפט און דערנאכדעם קומט קריגט מען עס צוריק נאך פסח האט מען עס דאך יא געדארפט טובל'ען עס קומט דאך צוריק פון א גוי צו א אידן מוז מען זאגן זאגט דער רבי איך מוז קומען צו א מסקנה אז כאטש כלי סעודה שיש עליהם חמץ בעין ווערן נכלל אין דער מכירה צום גוי, ס'ווערט יא, מ'ווערט יא פארקויפט, טאמער האט מען נישט גוט אויסגעוואשן די כלים און און ס'איז א שטוב קיין עין הרע מיט קינדער און מ'האט אוועקגעלייגט די כלים אויף נישט ניצן פסח און מ'איז געגאנגען מ'האט עס פארקויפט און איינע פון די קינדער אדער א מענטש אמאל בטעות האט נישט געזען ס'געווען איין כלי אויף די אנדערע און אינעווייניג איז דארטן געווען א שטיקל חמץ האט ער דאך יא פארקויפט די כלי, אויב האט יא פארקויפט די כלי לכאורה קומט דאך אויס פון דעסוועגן דארפן זיי לשיטת האדמור הזקן קיין טבילה נישט האבן. בלייבט דאך די שאלה פארוואס דארף מען זיי נישט טובל זיין נאך פסח? האבן מיר צוויי שאלות, די ערשטע שאלה איז געווען אויפן רמבן, פארוואס דער רמבן ברענגט אראפ נאר זיין שאלה, פארוואס דערמאנט מען דעם ענין פון הגעלה דווקא אין מלחמת מדיין און נישט אין מלחמת סיחון ואוג, און וועגן וועגן טבילה דערמאנט ער גארנישט, לכאורה האט ער דאך געדארפט האבן טבילה ביי סיחון ועוג אויכעט, וויבאלד אז טאקע הגעלה האט עס נישט געדארפט האבן, אבער טבילה האט עס יא געדארפט האבן ווי דער ירושלמי זאגט אז פארוואס מאכט מען טבילה? לפי שיצאו מטומאת הנכרי ונכנסו לקדושת ישראל, און אפילו א נייע כלי דארף מען אויכעט טובל'ען, האט מען דאך געדארפט טובל'ען די כלים, און דער רמבן זאגט גארנישט וועגן דעם. צווייטע שאלה איז געווען, ווי קומט עס אז אז דער דער נודע ביהודה און דער חתם סופר זאגן טאקע אז מ'זאל נישט פארקויפן קיין חמץ בעין ווייל אויב מ'עט עס פארקויפן חמץ בעין דארף מען עס דערנאכדעם טובל'ען, דער אלטער רבי זאגט קלאר, כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין פארקויפט מען, און ער שרייבט נישט אז מ'דארף דערנאכדעם אויסטובל'ען. האבן מיר צוויי שאלות, יעצט וועט מען גיין די צווייטע שאלה וואס דער רבי פרעגט דא. ב. דאס איז די דריטע שאלה וואס מיר זאגן אז מיר האבן דריי שאלות. ב. איינער פון די טעמים אויפן מנהג צו עסן מאכלי חלב ביום א' דחג השבועות איז, וואס איז איינע פון די פון די טעמים וואס מ'עסט, ס'איז א מנהג, מנהג ישראל אז מ'עסט מאכלי חלב דעם ערשטן טאג שבועות. אז דאס איז לזכר די מאכלי חלב וואס אידן האבן געגעסן אין דעם טאג פון מתן תורה, ס'איז א זכר פארוואס האבן זיי געגעסן מאכלי חלב אין דעם טאג פון מתן תורה, זאגט דער רבי אזוי, וויבאלד אז אויף מצוות שחיטה זענען אידן נצטווה געווארן ווי רובם ככולם פון מצוות ביי מתן תורה, די אידן האבן באקומען א מצוה מ'דארף האבן שחיטה, זענען באלד נאסר געווארן אלע זייערע פליישיגע מאכלים און כלים וועלכע זיי האבן געהאט, סיי די כלים זענען געווארן אסור און סיי די פלייש וואס זיי האבן געהאט פון פריערט איז אויך געווארן אסור, סיי די פליישיגע מאכלים און סיי די כלים, ווייל פאר מתן תורה זיי זענען דאך נישט געווען קיין בר זביחה, זיי זענען נישט געווען אין דעם גדר פון שעכטן, האבן זיי במילא נישט געטארט עסן קיין שום מאכל ותבשיל של בשר, יעדער זאך וואס זיי האבן געהאט פון פריערט האבן זיי נישט געטארט עסן. פרעגט דאך א שאלה, לכאורה האבן זיי דאך געקענט שעכטן און עסן עסן דעם טאג, זאגט דער רבי ניין, זיי האבן אויך נישט געקענט ביי מתן ביום מתן תורה, נאך מתן תורה וואס איז געווען פארטאג, האבן זיי נישט געקענט שעכטן בהמות און כשר'ן זייערע כלים, פארוואס? די גמרא זאגט אין שבת, דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה, איי בשבת ניתנה תורה, שבת קען מען דאך נישט נישט שעכטן און נישט כשר'ן קיין כלים, ממילא האבן זיי געמוזט עסן נאר מאכלי חלב, די איינציגסטע זאך וואס זיי האבן געקענט עסן איז געווען מאכלי חלב, און דאס איז די סיבה וואס דער טעם וואס מען עסט דעם ערשטן טאג שבועות עסט מען מאכלי חלב זכר צו דעם וואס אידן האבן געגעסן מאכלי חלב, ווייל די אלע זאכן די פליישיגע זאכן מיט די אלע זאכן האבן זיי נישט געקענט עסן, פרעגט דער רבי אויף דעם א געוואלדיגע שאלה, לכאורה קען מען אויף דעם פרעגן, ווי אזוי האבן זיי געקענט עסן מאכלי ותבשילי חלב? ווי האבן זיי געקענט עסן די געקאכטע זאכן וואס זיי האבן געהאט די מילכיגע זאכן פון פאר מתן תורה? ודוחק גדול לומר, עס איז זייער א דוחק, מען קען, עס איז שווער צו זאגן אז זיי האבן געגעסן נאר חמאה וחלב, זיי האבן נישט געהאט, די אלע תבשילים האבן זיי נישט געגעסן, זיי האבן געגעסן נאר, נאר פוטער מיט מילך, אבער נישט קיין תבשילין האבן זיי נישט געגעסן, קען מען דאס נישט זאגן, ועוד, אויב אזוי, אויב מען זאל זאגן אז זיי האבן געגעסן נאר חמאה וחלב, וואלט עס אויך געדארפט נרמז זיין אין די מנהג איצט, מען וואלט געדארפט זאגן אז איינער פון די מנהגים וואס איז דא שבועות, אז מען דארף, אז מען מוז עסן פוטער, און מען מוז טרינקען מילך, ווייל דאס, נאר דאס האבן זיי געהאט, זאגט דער רבי ס'איז שווער צו זאגן אזוי, בכל אופן, זיי האבן דאך פריער, ווערט אבער א אנדער שאלה, בכל אופן זיי האבן דאך פריער געמוזט מגעיל זיין אויך זייערע כלי חלב, וואס זענען נאסר געווארן מחמת דעם וואס מ'איז פריערט נישט געווען אפגעהיט פון קאכן אין זיי בשר אדער תערובת בשר בחלב. ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, אפילו זאל מען זאגן. אז זיי האבן נישט געגעסן נאר חמאה וחלב, נאר זיי האבן געגעסן תבשילים, און דערפאר עסן מיר היינט מילכיגע זאכן, ווייל זיי האבן געגעסן מילכיגע געקאכטע זאכן, ווערט דאך א שאלה ווי האבן זיי געמעגט עסן, די כלים זענען דאך געווארן אסור, זיי האבן דאך, קען זיין אז זיי האבן געקאכט אין דעם בשר וחלב צוזאמען, עס קען זיין זיי האבן געקאכט אין דעם בשר און יעצט האבן זיי געקאכט אין דעם מילך, תערובת בשר בחלב, און נאך און געקאכט אין דעם בשר און שפעטער חלב, ווי האט מען דאס געמעגט ניצן? זאגט דער רבי, דאס איז נישט קיין קשיא, עס איז קיין קשיא נישט. ווייל עס לייגט זיך צו זאגן, דער רבי ס'לייגט זיך צו זאגן, אז ארויסגייענדיג פון מצרים, און וויסענדיג אז בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, די גאנצע ענין פון יציאת מצרים איז אז מען גייט קריגן די תורה און דינען דעם אייבערשטן אויף דעם בארג אויף הר סיני, זענען אידן געווען נזהר אין מצוות אויך אין בשר בחלב. זאגט דער רבי לייגט זיך צו זאגן אין שכל אז זיי האבן אכטונג געגעבן אויף דעם אויכעט, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה אַכט און צוואַנציק ווי מ'זעט ביי אברהם אבינו, ברענגט זיך אראפ אין מדרשי חזל ווען אברהם אבינו האט געגעבן די מלאכים צו עסן האט ער אכטונג געגעבן פון פליישיגס מיט מילכיגס, און דערנאכדעם אין פירוש רשי אין תולדות ווען יצחק האט געשיקט עשו אז ער זאל אים ברענגען ער זאל אים ברענגען די עסן האט ער אים געבעטן עס זאל זיין אויף א געשאכטן אויף א כשר'ן אופן מיט אלע אנדערע זאכן. במילא זענען אידן געווען נזהר אויך אין מצוות בשר בחלב, במילא האבן זיי געהאט באזונדערע כלים פאר מאכלי חלב, און זיי זענען נישט נאסר געווארן פון מאכלי בשר אדער פון בשר בחלב, זיי האבן נישט געמישט צוויי זאכן צוזאמען. נוסף צו דעם, עס זענען דא געוויסע כלים וועלכע זענען ראוי צוליב זייער צורה, נאר פאר מאכלי חלב, דאס איז א פראקטישע זאך וואס מען קען זען אין יעדן שטוב, אז דא אזעלכע כלים וואס זענען געמאכט געווארן נאר אויף מילכיגע זאכן, לאו דווקא אפילו ביי גוים אויכעט, זיי האבן כלים וואס זענען געמאכט געווארן זיי קענען קאכן פלייש און מילך צוזאמען, אבער ס'דא אמאל זאכן און מילכיגע זאכן וואס זיי נוצן ספעציעלע כלים וואס זיי נוצן נישט אויף דעם, ס'איז נישט געמאכט געווארן אויף קיין פליישיגס. איז ממילא איז שוין פארשטאנדיג פארוואס זיי האבן געקענט ניצן די כלים און זיי האבן געקענט עסן מילכיגס אפילו תבשילן וואס זיי האבן געהאט פון פאר יום טוב ווייל זיי האבן דאך אכטונג געגעבן זיי האבן נישט געגעסן קיין בשר בחלב צוזאמען און זיי האבן נישט געהאט און זיי האבן געהאט ספעציעלע כלים וואס געווען וואס געווען אויף מילכיגס יעצט פרעגט זיך אבער די שאלה, דער רבי באווארנט אין הערה אַכט און צוואַנציק זייער א געשמאקע שאלה, אויב דו זאגסט פאר אז זיי האבן געקענט עסן פון דעם וואס איז געווען געקאכט פון פאר יום טוב, ווייל זיי האבן אכטונג געגעבן אויף מאכלי בשר בחלב, לכאורה האבן זיי דאך געקענט אכטונג געבן אויף האבן זיי דאך אכטונג געגעבן אויף שחיטה אויכעט, ווי דערמאנט דעם ענין פון יצחק וואס האט אנגעזאגט עשו'ן, זאגט דער רבי פון דעסטוועגן האבן זיי נישט געקענט עסן די שחיטה די פלייש און זייערע כלים זיי האבן נישט געקענט עסן קיין פלייש וואס זיי האבן געשאכטן אפילו געשאכטן פאר מתן תורה פארוואס ווייל יעמאלט זענען זיי נישט געווען קיין בר זביחה דער ענין פון עסן געקאכטע מילכיגע זאכן האבן זיי געקענט עסן די כלים זענען געווען פיין, ס'איז געווען ריינע כלים, מה שאין כן דער ענין פון בשר האבן זיי נישט געקענט עסן, זייער געשמאק, וויבאלד אז זיי זענען נישט געווען קיין בר זביחה, אויב זיי זענען נישט געווען קיין בר זביחה, ממילא קומט אויס אז עסן פליישיגס האבן זיי נישט געקענט, דערפאר האבן זיי געקענט עסן נאר מילכיגס. אפילו זיי האבן גע'שחט'ן פאר יום טוב קענען זיי עס נישט עסן, נאך מתן תורה קענען זיי עס נישט עסן, ווייל יעצט זענען זיי געווארן א נייער גדר, זיי זענען געווארן בר זביחה. איז במילא ווי זיי האבן געקענט עסן תבשילי חלב מיט אלץ איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, און דער טעם פארוואס אידן האבן געגעסן עסן היינט ביז היינטיגן טאג דעם ערשטן טאג שבועות מילכיגס איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, אבער דער רבי בלייבט נאך אבער מיט די שאלה, עס איז אבער נישט מובן. אמת טאקע אז מען האט נישט געדארפט מגעיל זיין די כלים ווייל אין זיי איז נישט געווען קיין בליעת איסור, עס איז נישט געווען קיין בליעת איסור ווי געזאגט פריער, זיי האבן גענוצט כלים ספעציעל פאר מילכיגס, אבער ביי מתן תורה א געוואלדיגע שאלה, ביי מתן תורה זענען דאך אידן אריין, דעם לשון פון ירושלמי הנל, וואס דער ירושלמי נוצט דארטן ביי דעם ענין פון טבילת כלים, זאגט שיצאו מטומאת הנכרי ונכנסו לקדושת ישראל, פרעגט דער רבי אויף דעם לשון ירושלמי, האבן זיי דאך מהאי טעמא געדארפט טובל זיין זייערע כלים. פון טובל זיין די כלים פון פריער ווען זיי זענען נאך נישט געווען בקדושת ישראל, זאגסט מיר אז זיי מעגן עסן די חלב ווייל ס'איז געווען ספעציעלע כלים פאר חלב, אבער ווי קענען זיי עסן יעצט די חלב וואס זיי האבן געקאכט פאר מתן תורה, די כלים יעצט זענען זיי געווארן א נייער גדר, זענען געווארן אריינגיין אין קדושת ישראל, פריער זענען זיי נישט געווען אין קדושת ישראל, ממילא. וואס קומט אויס אז זיי האבן געדארפט טובל'ען די כלים, ממילא איז דאך הדרן קושיא לדוכתא, קומט דאך צוריק מיין קשיא זאגט דער רבי, ווי אזוי האבן זיך אידן געקענט באנוצן מיט זייערע כלי חלב אן טבילה, און למעשה בפועל אום שבת קען מען דאך נישט טובל זיין אויכעט, איז ווי קומט אויס אז זיי האבן געקענט עסן די מילכיגע זאכן? האבן מיר יעצט דריי שאלות וואס דער רבי פרעגט, די ערשטע שאלה איז פארוואס ביי מלחמת סיחון ועוג ווערט נישט דערמאנט אז מען דארף טובל זיין די כלים, און דער רמבן דערמאנט גארנישט וועגן דעם, ער פרעגט נאר וועגן כלים וואס האבן געהאט איסור וועגן הגעלה, די צווייטע שאלה איז געווען פארוואס דארף מען טובל'ען די כלים, פארוואס דארף מען נישט טובל'ען די כלים נאך פסח, ווען מען קויפט עס צוריק פון דעם גוי, דער אלטער רבי שרייבט דאך קלאר אז כלים וואס זיי האבן אין זיך חמץ בעין פארקויפט מען, און טאקע דער דער נודע ביהודה און דער חתם סופר זאגן אז מען דארף טאקע יא טובל זיין אויב מען האט עס פארקויפט ממש חמץ בעין. די דריטע שאלה איז, ווי האבן די אידן זיך גענוצט מיט די כלי חלב נאך מתן תורה, זיי האבן דאך נישט גע'טובל'ט די כלים, און זענען דאך געווארן ערשט א נייער גדר, זענען דאך געווארן, דער הלכה איז אז דער ירושלמי זאגט אז מען נעמט א כלי פון א גוי, דארף עס ארויסגיין פון דעם גוי, יצאו מטומאת נכרי ונכנסו לקדושת ישראל דארף מען עס טובל'ען, דא זענען דאך די אידן אליין ארויסגיין פון טומאת גוי און אריינגעגיין אין קדושת ישראל האבן זיי געדארפט עס טובל'ען, האבן מיר דריי שווערע שאלות. סעיף ד' וועט דער רבי מסביר זיין דעם ענין זייער געשמאק וואס איז דער טיפער ענין אין טבילת כלים, וואס איז דער רעיון אויף טבילת כלים, אסאך, דער רבי העט אריינגיין אסאך טיפער ווי דער ירושלמי זאגט אז מען דארף עס ארויסנעמען מטומאת נכרי לקדושת ישראל, און דער לימוד העט זיין ווי געזאגט פריער פשוט געוואלדיג געוואלדיג, דער רבי העט נעמען א רשי, און די רשי איז דא א שינוי פון די זעלבע רשי פון איין זאך ברענגט ער איין ווארט און א צווייטן און אין דעם ווייטער ברענגט ער א צווייטן ווארט, פון דעם העט מען ארויסלערנען דעם גאנצן ענין, ס'עט אראפגיין די אלע דריי שאלות וואס מיר האבן געפרעגט. אות ד'. ווי גערעדט פיל מאל, קען מען ארויסלערנען פון פירוש רשי על התורה עניינים מופלאים, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פונעם של ה אין מסכת שבועות, ער שרייבט אז מען קען ארויסלערנען עניינים מופלאים אויך על דרך ההלכה, מען קען ארויסלערנען על דרך ההלכה, מען האט גערעדט מיט אפאר וואכן צוריק האט מען געלערנט אין די שיחה אז בדרך כלל רשי ווען רשי לערנט א פירוש איז אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, און רשי קומט לערנען דעם קינד דעם חומש וואס רשי להראות, אויף דעם פסוק, און ס'קען גאר זיין אז וואס רש י ברענגט איז דאס נישט ווי די הלכה איז, קען זיין אז די הלכה איז אנדערש, ווייל רש י גייט אריין אין די קאפ פון דעם חמש למקרא און אז ער מוז מסביר, אבער דער של ה זאגט אז ס'איז דא אמאל זאכן וואס איז עניינים מופלאים אויכעט על דרך ההלכה, און כאטש אז רש י איז מפרש פשוטו של מקרא, וואס דערפון איז מובן אז מ'קען נישט פסק'נען א הלכה פון די ענייני הלכה וואס מ'נעמט ארויס פון פירוש רש י על דרך הפשט, פסק'נען א הלכה פון די רשי, וואס רשי טייטשט אפ אויף פשוטו של מקרא, קען מען נישט. איי דער איי דער שלה זאגט דאך דא עניינים מופלאים, זאגט דער רבי פון דעסוועגן זענען דא ערטער וואו רשי ברענגט אראפ עניינים נישט מדעת עצמו ווי ער איז מפרש דעם פסוק פאר דעם חמש למקרא, נאר ער ברענגט עס אראפ בשם רבותינו דרשו וכיוצא בזה. בשעת ער ברענגט עס אראפ אויף דעם אופן איז אינגאנצן אנדערש. און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערות אז אפילו אויף פירושו על השס איז ידוע אז רשי איז א פרשן

אז הגם דאס איז א דרש וואס איז נוגע צו פשוטו של מקרא, רשי קומט נישט דא ברענגט נישט קיין מדרשים וואס האט נישט צו טון צו פשוטו של מקרא, ווען רשי האט א שווערע זאך אין פשוטו של מקרא און ער קען עס נישט פארענטפערן טרעפט ער א מדרש וואס דער מדרש קען מסביר זיין דעם פשט פון דעם פסוק. אז הגם דאס איז א דרש וואס איז נוגע צו פשוטו של מקרא און דעריבער ברענגט עס רשי אראפ בפירושו, איז עס אבער אויך אויסגעהאלטן אין דעם אופן הלימוד פון ורבותינו דרשו אין דעם לימוד על דרך ההלכה. און אויכעט וועגן בנוגע צו פירוש אויפן שס זאגט דער שדה חמד קלאר דלאו בכל מקום אמרינן דרשי לאו פסקן הוא. זייער קלאר ווי דער שדה חמד זאגט עס, ממילא ווען ס'קומט אין גמרא אדער ווען ס'קומט אין חומש אין רשי ווען רשי ברענגט אראפ ורבותינו דרשו איז דער לימוד

ס'דארף זיין אין א מקווה וואס איז דא אין דעם ארבעים סאה כשר'ע וואסער, אזוי ווי א נדה דארף זיך טובל'ען אין דעם. זאגט רש י, זאגט ער, דער לשון פון רש י קלאר, לפי פשוטו, חיטוי זה, שטייט דאך דער לשון במי נדה יתחטא, זאגט רש י, חיטוי זה, אט דער חיטוי צו עס אפרייניגן, וועגן וואס רעדט מען דא? רעדט מען לטהרו מטומאת מת. אז ס'האט אנגערירט א כלי האט אנגערירט א מת, ווי מעג מען עס נוצן נאכדעם? דארף מען עס טובל'ען אין א מקווה. און רשי איז ממשיך, אמר להם, אלעזר הכהן האט געזאגט די אידן, שטייט דאך דארטן אז משה איז כעס נתעלמה הלכה ממנו, זאגט רשי, איז אלעזר האט זיי געגעבן דעם פשט, אמר להם אלעזר, אמר להם, האט אלעזר זיי געזאגט, צריכין הכלים, די כלים וואס איר האט געברענגט פון מדין, דארפן זיי האבן גיעול, דארף האבן הגעלה אין הייסע וואסער ווי גערעדט אנהייבן די שיחה, לטהרם מן האיסור, זיי צו מטהר זיין פון דעם איסור וואס האט בולע געווען זייערע עסן, און וחיטוי, און ס'דארף האבן נאך א חיטוי אויף וואס? לטהרן מן הטומאה, צו זיי מטהר זיין פון דעם ענין פון טומאה פון א טומאת מת. ורבותינו דרשו, רשי ענדיגט צו, ורבותינו דרשו, אין די גמרא אין עבודה זרה, מכאן, פון דא לערנט מען ארויס, שאף להכשירן מן האיסור, הטעין טבילה כו', אויך צו זיי מכשיר זיין פון דעם איסור, וואס די כלים האבן אריינגענומען אין זיך איסור, דארף מען אויכעט האבן דעם ענין פון טבילה. וואס זעט מען פון די רשי? איז מובן פון פירוש רשי אז לשיטתו איז דער ענין ווי רשי ברענגט אראפ רבותינו דרשו, זעט מען ארויס אז דער ענין פון טבילת כלים איז פארבונדן מיטן איסור להכשירן מן האיסור, זיי צו מכשיר זיין, כשר'ן, פון דעם איסור וואס איז געווען אין זיי. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה אויף דעם. און דער רבי טוט עס מסביר זיין מיט דעם חילוק ווי דעם לשון רשי אין צוויי ערטער דא ווי רשי זאגט איין ווארט און שפעטער זאגט ער א צווייטן ווארט איז אבער שווער דער דין איז דאך אז אויך כלים חדשים שוין דערמאנט אנהייב שיחה אז אויך כלים חדשים זענען מחויב בטבילה כאטש זיי האבן ניט אין זיך קיין בליעת איסור דארפן זיי אויכעט האבן טבילה און ווי די גמרא איז מסביר די גמרא אין עבודה זרה איז מסביר, דהא ישנים וליבנן כחדשים דמו, ואפילו הכי בעי טבילה, ער האט גענומען אלטע כלים און האט זיי מלבן געווען, און זענען געווארן אזוי ווי חדשים, פון דעסטוועגן דארף מען האבן טבילה נאכדעם. נאכמער, נישט נאר אין גמרא, נאר רשי אליין טייטשט די ווערטער פון סיום הפסוק וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים, יעדע זאך וואס מען נוצט נישט אין פייער קען מען עס אריינלייגן נאר טובל'ען, וכל אשר לא יבא בו אש כל דבר שאין, וואס זאגט רשי? לשון פון רשי, וכל אשר לא יבא באש כל דבר שאין תשמישו על ידי האור ולא בלעו איסור, ס'האט גארנישט אריינגענומען אין זיך קיין איסור, תעבירו במים, וואס זאגט רשי, מטבילו ודיו וכו', ער דארף נישט האבן קיין הגעלה, ער דארף נישט האבן קיין ליבון, ער דארף נאר אריינלייגן אין מקווה, וואס זאגט רשי דאך קלאר, היינט וויבאלד אז די כלים לא בלעו איסור, רשי זאגט דאך אז די נייע כלים, רעדט זיך א נייע וואס האט געבעל נישט בולע געווען קיין איסור, ווי פאסט צו זאגן אז מען דארף זיי טובל זיין להכשירן מן האיסור. רש"י זאגט דאך דעם לשון מכאן שאף להכשירן מן האיסור הטעין טבילה, ווי פאסט דאס? וואס איז להכשירן מן האיסור? מ'רעדט דאך דא וועגן כשר'ן א כלי וואס מ'האט געקויפט ביי א גוי דארף מען נאר טובל'ען, וואס זאגסטו מיר להכשירן מן האיסור? כ'האב א געוואלדיגע שאלה וואס דער רבי פרעגט דא אויף רש"י, יעצט וועט דער רבי פארענטפערן די רש"י ווי רש"י ניצט די ווערטער פון דעם וועט ארויסקומען א חידוש נפלא אין דעם ענין וואס מיינט טבילת כלים, לויט דעם וועט אראפגיין די אלע דריי שאלות וואס מ'האט געפרעגט, די שאלה אויף דעם רמב"ן, די שאלה פארוואס ער רעדט נאר וועגן הגעלה, פארוואס הגעלת כלים איז נאר ביי מלחמת מדין און נישט ביי מלחמת שיכון ועוד, און ער לאזט אפ אינגאנצן דעם ענין פון טבילת כלים, לכאורה האט מען דאך געדארפט האבן טבילת כלים, הגם אז הגעלה האט מען נישט געדארפט האבן אבער טבילה האט מען דאך געדארפט האבן ווייל מען נעמט דאך עס צו פון סיחון ועוג וואס גייט אריין אין די אידישן רשות, די צווייטע שאלה איז געווען וועגן דעם ענין וואס דער נודע ביהודה און דער חתם סופר זאגן, און דער אלטער רבי פסק'נט אז אז מען דארף אז כלים מחומצים וואס דא אין דעם חמץ בעין דארף מען פארקויפן, און ער שרייבט נישט אין קיין ארט אז נאכדעם דארף ווען מען קויפט עס צוריק דארף מען עס טובל'ען, און מעשה רב זעט אז מען טובל'ט עס נישט, די דריטע שאלה איז געווען וואס וועגן דעם ענין פון מאכלי חלב וואס מען עסט אין אין שבועות לזכר וואס די אידן האבן געהאט געקענט עסן נאר מילכיגס, א געוואלדיגע שאלה ווי האבן זיי געקענט עסן מילכיגס, די כלים טאקע האבן נישט געדארפט האבן קיין הגעלה ווייל זיי האבן אכטונג געגעבן, זיי האבן געהאט טאקע כשר'ע מילכיגע כלים, אבער זיי זענען דאך געווארן א נייער גדר, זיי זענען דאך אריינגעגאנגען אין גדר פון קדושת ישראל, זיי אליינס זענען אריינגעגאנגען אין קדושת ישראל, זענען געווארן גרים און זענען געווארן יעמאלט ריין וואס איז געווען טבילה והזאה און די מילה איז געווען ווען זיי זענען ארויס פון מצרים דאך געווען די אלע זאכן איז ממילא האבן זיי געדארפט טובל'ען די כלים ארויסנעמען פון פון דעם וואס זענען געווען פריער האבן מיר דריי שווערע שאלות יעצט אות ה' וועט דער רבי פארענטפערן די רשי וואס רשי זאגט דא להכשירן מן האיסור הטעין טבילה ווי קען דאס זיין טבילה איז נישט אויף מען זאגט דאך אז טבילה דארף מען האבן אפילו אפילו אויף כלים וואס מען האט זיי קיינמאל נישט גענוצט און מען קריגט דאס פון א גוי אות ה'

דאס דער לשון אמר להם אלעזר האט זיי געזאגט אז אייערע כלים וואס איר האט געברענגט דארפן האבן הגעלה צו זיי מטהר זיין פון דעם איסור וואס איז געווען בלוע אין דעם און אזוי אויך חיטוי לפי פשוטו האט רשי געזאגט תיכף איז לטהרן מן הטומאה אז מען דארף עס מאכן דו ווילסט עס מען דארף עס טובל'ען צו ארויסנעמען פון די וואס האט אנגערירט אין דעם א מת ס'איז געווען א טומאה אויף די כלים

און ביי דעם טבילה ניצט ער דעם לשון להכשירם, אז מיט דעם שינוי הלשון בהמשך אחד, ממש איינע נאך די אנדערע, צווישן הגעלה זאגט ער לטהרם, און טבילה זאגט ער להכשירם, איז רש"י מבאר דעם חילוק צווישן הגעלה און טבילה. רש"י ניצט נישט אויף ביידע לשון לטהרם, נאר איין ארט ניצט ער ביי הגעלה זאגט ער דעם ענין פון לטהרם,

פון ווען ס'רעדט זיך ביי די מלחמה פון סיחון ואוג אדער ביי אדער ביי מדין איז קומט דאס אז די הגעלה לכאורה נעמט ארויס דעם ענין פון די מציאות פון דעם איסור וואס איז געווען בלוע אין דעם ווי ווערט דאס אנגערופן ס'ווערט טהור פון דעם פון דעם איסור אזוי ווי מ'גייט אויכעט און מען אפילו ווען מ'נעמט ארויס ווען מ'טובל'ט ווען מ'מאכט די הגעלה פון כלים ערב פסח וואס טוט דאס אויף ס'טוט אויף אז ס'ווערט ארויסגענומען פון דעם דער איסור פון חמץ וואס איז געווען בלוע אין די כלים איז דא טהור און ס'איז דא דער ענין פון טומאה. דאס איז אלס ווען מ'רעדט וועגן דעם ענין פון טהרה וואס דער וואס רש"י ניצט דעם לשון, ביי הגעלה ניצט ער לטהרם, ווען ס'קומט אבער ביי טבילה, וואס זאגט רש"י להכשירן, להכשירן מיינט נישט מיינט נישט ווי מיר ניצן אלעמאל דעם לשון פון כשר'ן, נאר ס'מיינט דעם ענין פון להכשירן, זיי צו ברענגען אזוי ווי א הכשר מצוה. להכשירן איז ווי לשון הכנה על דרך הכשר מצוה.

אויב דאס איז געווען א כלי וואס האט געהאט אין זיך בלוע, איז מיט הגעלה ארויסגענומען דעם איסור, ס'איז געענדיגט, דער מציאות פון איסור איז שוין נישטא, איז אדער האסט עס געטאן דורך הגעלה, אדער ס'איז לכתחילה נישט געווען קיין איסור. דו רעדסט וועגן אז האסט געקויפט א נייע כלי, איז נישטא קיין איסור דארטן, איז נישט, איז נישטא, נישט געווען אין דעם קיין איסור. יעמאלט קומט דער ענין פון טבילה וואס איז א נייע זאך אינגאנצן. נאר צו מאכן וואס איז דער ענין פון טבילה, טבילה איז, טבילה איז דא צוויי אופנים, אדער דו טובל'סט דאס נאך וואס דו האסט געמאכט די ענין פון הגעלה, האסט שוין ארויסגעגעבן די מציאות האיסור, יעצט דארפסט עס ארויסנעמען פון דעם רשות פון דעם גוי און עס אריינברענגען, ארויסנעמען מטומאת נכרי און אריינברענגען אין קדושת ישראל, ס'איז א נייער גדר. נאר צו וואס טוט דאס? נאר ס'קומט צו מאכן, איז דא א כלי וואס דארף האבן סיי הגעלה און סיי טבילה, און ס'דא א כלי וואס איז א נייע דארף נאר האבן דעם ענין פון טבילה, פארוואס איז דאס? נאר צו מאכן די כלי מוכשר פאר השתמשות פון א אידן, ס'קומט מאכן די כלי, אפילו מ'האט עס קיינמאל נישט גענוצט דער גוי, קומט עס מאכן צו א אידן, וואס א איד איז מושלל פון איסור, ביי א אידן קען נישט זיין אז ער זאל חס ושלום נוצן די כלי אויף איסור, ס'איז נישטא קיין אפשרות און קיין עלוליות פון איסור, א איד העט עס נוצן נאר אויף כשר'ע זאכן, ווען די כלי איז אין רשות פון נכרי, אפילו ווען ער האט לפועל זיך דערמיט נישט משתמש געווען מיט א דבר איסור, דארף מען עס נאך אלץ טובל'ען, פארוואס? ווייל איז אבער דא די אפשריות אז ער זאל אזוי טון. ער האט עס אפילו נישט גענוצט אויף א זאך, די כלי ווען ס'איז ביי אים, קען יעדן מינוט קען דער גוי נעמען און עס נוצן אויף א אופן פון נישט גוט, און דער רבי ברענגט אראפ א געשמאקע הערה מען וועט נישט אריינגיין לאנג אין דעם אז שטייט כל שהוא מקבל טומאה אפילו ער האט נישט מקבל געווען קיין טומאה איז אין מסככין מען קען נישט עס ניצן אויף סכך די זעלבע זאך איז דא אויכעט וויבאלד אז זייענדיג ביי דעם גוי איז געווען די אפשריות אז ער זאל אזוי טון און דעריבער ווען די כלי גייט אריבער אין דעם רשות פון א אידן צו א השתמשות וואס אין איר איז נישטא אפילו די אפשריות פון באנוצן זיך מיט א דבר איסור ביי דעם אידן איז דאס נישטא אינגאנצן בכלל דער אפשריות ממילא דארף די כלי האבן טבילה להכשירן מן האיסור, מען רעדט נישט דא וועגן א ענין פון ארויסנעמען פון א איסור, מען רעדט וועגן מכשיר זיין און מאכן א און מאכן דעם ענין ווי דער רבי האט גענוצט דעם לשון הכשר מצוה, ארויסנעמען פון דעם גוי וואס ער האט עס געקענט נוצן אויף א זאך וואס איז נישט גוט, ס'מוז האבן טבילה צו אים מכשיר זיין, אים מאכן מכשיר זיין אז א איד זאל אים קענען נוצן, וואס א איד העט קיינמאל חס ושלום נישט נוצן נישט ווי ס'דארף צו זיין. איז טהרה דער ענין פון הגעלה, זאגט רש"י דער ענין פון טהרן ווייל דאס נעמט ארויס דעם איסור, מה שאין כן הכשר איז נאר זיי צו ברענגען צו א הכשר כלי אז זאלן קענען זיי נוצן. ובדוגמא בענינינו, מיר ברענגען א דוגמא וואס ס'רעדט זיך גלייך דא אין דעם זעלבן מעשה פון די מלחמת מדין, ביים ציווי בנוגע די נשי מדין אז וכל אישה יודעת איש הרוגו, אזוי שטייט אין היינטיגע פרשה קאפיטל ל"א פסוק י"ז, וואס דאס מיינט נישט נאר די וואס דאס איז ביי זיי געווען אין פועל, שטייט קלאר וכל אישה יודעת איש הרוגו, מיינט נישט דווקא אז זענען שוין געווען מיט א איש, נאר אויך די וואס זענען ראויה להיבעל אף על פי שלא נבעלה, אויכעט די זעלבע זאך דא אויכעט, די מכשיר זיין דעם ענין פון די כלים אפילו א כלי וואס מען האט עס נישט גענוצט אין דעם קיין איסור, ס'איז נאר א כלי וואס ס'באלאנגט צו א גוי און ער האט עס געקענט, ס'קומט אריין צו א אידן דארף זיין דער הכשר, הכשר מצוה, אריינברענגען עס, דערפאר נוצט רש"י דעם לשון להכשירן מן האיסור, מן האיסור מיינט פון דעם וואס א גוי האט עס געקענט ניצן אויף איסור, ווי די זעלבע זאך ווי מען זעט אין צוויי ערטער אין ערשטן אין די הערה כל שהוא מקבל טומאה אין מסככין בו, און די צווייטע זאך איז וואס מען זעט ביי די נשי מדין אישה יודעת איש מיינט נישט אז זי איז שוין געווען מיט א איש נאר ראויה להיבעל, און דערפאר דארף מען אויך כלים חדשים אדער די וואס תשמישן בצונן אפילו א כלי חדשה אדער א כלי וואס דער גוי האט דאס גענוצט בצונן, האבן טבילה, הגם אז דארף נישט האבן קיין הגעלה דארף עס האבן טבילה, הגם אז לא בלעו איסור וואס דארף האבן דעם ענין פון טבילה, ווייל מיט דעם אליין וואס זיי האבן זיך געפונען אין רשות פון נוכרי זענען זיי געווארן ראוי צום ענין האיסור, פשוט מתוק מדבש, געשמאק, א נייער ענין, א נייע הגדרה אין דעם ענין פון טבילה, וואו מען איז זיי מכשיר, אז מען נעמט עס ארויס אפילו עס איז א נייע כלי, אפילו די אלע זאכן, דארף, און עס איז נישט קיין בלוע, עס איז גארנישט, אפילו מען האט עס גענוצט נאר אין צונן, פון דעסט וועגן דארף מען גיין אין מקווה און עס טובל'ען, פארוואס? ווייל עס איז געווען ראוי צום ענין האיסור, און רש י נוצט דעם לשון געוואלדיג, להכשירן מן האיסור, זיי מכשיר זיין פון דעם איסור וואס איז געלעגן ביי א גוי אין רשות, און ער האט עס געקענט נוצן אויף זאכן וואס וואס טרייפע זאכן הגם אז ער האט עס נישט גענוצט, דאס דער ענין פון טבילה. לויט דעם אין אות ו' וועט אראפגיין אלע דריי שאלות. על פי כל הנל, לויט ווי מען האט דאס מחדש געווען דעם ענין פון דעם לשון פון רש י, איז די קשיא אויף רש י שוין אראפגעגאנגען, מיר האבן געהאט א קשיא אויף רש י אויכעט, וואס זאגט רש י להכשירן מן האיסור, מ'רעדט דאך דא וועגן כלים וואס האט קיינמאל נישט געווען קיין איסור, וואס ניצט ער דעם לשון להכשירן מן האיסור? להכשירן מן האיסור איז אינגאנצן א אנדער סארט דרך, ס'איז נישט דער ענין פון פון טומאה וטהרה וואס הגעלה נעמט ארויס און מאכט אים דאס, נעמט אים נעמט אים איז אים מטהר, דא רעדט מען וועגן א ענין פון טבילה וואס די טבילה העט אים ברענגען אויף א הכשר אז זאל זיין ביי א אידן וואס העט עס ניצן נאר אויף כשר'ע זאכן. על פי כל הנל ווערן פארענטפערט די דריי תמיהות הנל, די דריי שאלות וואס מיר האבן געהאט אין די שיחה. א'. פארוואס פרעגט דער רמבן נאר אויף גיעולי נכרים און נישט אויף טבילת כלים? פארוואס פרעגט דער רמבן פארוואס גיעולי כלים זאגסטו מיר ביי מלחמת מדין און נישט ביי מלחמת סיחון ועוג און ער פארענפערט די שאלה? און וועגן טבילה רעדט ער גארנישט? לכאורה האט ער עס געדארפט האבן טבילת כלים ווייל ס'קומט דאך פון א גוי האט ער געדארפט האבן טבילת כלים אפילו נישט קיין גענוצטע כלים פון סיחון ועוג און דער רמבן פרעגט גארנישט וועגן דעם ב. פארוואס דארף מען נישט טובל זיין די כלים וואס מען פארקויפט צום גוי אין דעם חמץ? און געברענגט פריערט אז דער נודע ביהודה און דער חתם סופר זאגן טאקע אז מען דארף יא האבן טבילה, און למעשה בפועל זעט מען אז דער אלטער רבי זאגט אז מען זאל עס פארקויפן, און ער דערמאנט נישט קיין ווארט וועגן טבילה, און מעשה רב אז מען טובל'ט נישט. ג. ווי האבן אידן באלד נאך מתן תורה זיך געקענט באנוצן מיט זייערע כלים של חלב אן טבילה? זייערע כלים זענען דאך געווען, זיי זענען דאך ערשט געווארן אריינגיין אין גדר פון קדושת ישראל, ביז איצט זענען זיי נישט געווען, ביי מתן תורה זענען זיי געווארן קדושת ישראל, האבן זיי דאך געדארפט לכאורה טובל'ען די כלים, האבן מיר דריי שאלות און לויט דעם יסוד העט אראפגיין אלע דריי שאלות.

דארף שוין דער רמבן נישט פרעגן באזונדער אויף טבילה, ווארום דער זעלבער תירוץ וואס איז דא אויף הגעלה, אז ביי מלחמת סיחון ועוג אפילו קדלי דחזירי אישתרי להו, איז אויך גילטיג אויף טבילה. פארוואס? לכאורה האט מען דאך געפרעגט אז מ'האט דאך עס געדארפט אפילו מ'האט נישט געדארפט קיין הגעלה האט מען יא געדארפט האבן טבילה, זאגט דער רבי ניין, וויבאלד אז רשי זאגט דאך אז דער גאנצער ענין פון טבילה איז צו מכשיר זיין פון דעם איסור אפילו א נייע כלי, זאגט דער רבי דארטן ווי ביי סיחון ועוג האט מען דאס נישט געדארפט האבן, וויבאלד ביי מלחמת סיחון ועוג איז אינגאנצן נישט געווען דער גדר פון איסור, ס'איז נישט געווען קיין איסור בכלל, ווארום אפילו קדלי דחזירי אישתרי להו, איז במילא אויך קיין ארט נישט געווען אויף אפשריות איסור, וואס אויף דעם קומט דער ענין פון טבילה להכשירן מן האיסור, ממילא איז ביי זיי נישט געווען קיין איסור, האסט געמעגט עסן אפילו זייערע שטיקלעך חזיר האסטו געמעגט עסן, ממילא איז נישטא דער ענין פון פון איסור, אז ס'איז נישטא דער ענין פון איסור איז נישטא דער ענין פון להכשירן מן האיסור, דערפאר דער רמב דער רמבן פרעגט נאר אויף דעם ענין פון הגעלת כלים, און ער ענפערט אז דער ענין פון הגעלת כלים האט מען טאקע נישט געדארפט האבן ביי סיחון ועוג וויבאלד וויבאלד אז דארט איז געווען מותר אלע זאכן, אויב אזוי און רש י ניצט דאך דעם לשון להכשירן מן האיסור, ס'איז נישט געווען קיין איסור, אז ס'איז נישטא קיין איסור דארף מען טאקע נישט האבן קיין טבילה אויכעט, איז דער רמבן דארף עס גארנישט דערמאנען, ס'איז זייער פשוט. לויט דעם ווארט וואס רש י זאגט להכשירן מן האיסור, דארט איז נישט געווען קיין איסור, דארט איז געווען אלץ קדלי דחזירי אישתרי להו, ממילא איז נישט געווען דער ענין פון טבילה, ממילא דארף דער רמבן דאס נישט זאגן, ס'איז זייער אליין פארשטאנדיג, דער רמבן קאכט זיך דאך אין די רש י און איז זיך מפלפל אין די רש י, ממילא איז פארשטאנדיג אליין אז להכשירן מן האיסור איז נישט שייך געווען דארטן. די איין שאלה איז אראפגעגאנגען, ב' ביי מכירת חמץ, כאטש מ'פארקויפט טאקע דעם חמץ און כלים חמוצים צום גוי, און מען גיט אים אפילו איבער די מפתחות פון די חדרים וואו זיי געפינען זיך, די הלכה אין שלחן ערוך, דער אלטער רבי זאגט אין אורח חיים אז מען דארף אים געבן די שליסלעך ער זאל קענען אריינגיין ווען ער וויל, פארקויפט מען אבער אין אן אופן וואס מען ווייסט מלכתחילה אז גלייך נאך פסח וועט עס צוריק געהערן צום אידן, ס'איז א אנדערע סארט מכירה, ס'איז נישט קיין מכירה וואס איך גיב עס איבער דעם גוי און ס'גייט אריין צו אים און ער קען טון מיט דעם וואס ער וויל, ס'איז א מכירה וואס לכתחילה איז נאך פסח העט עס קומען צוריק צום אידן, ממילא דארף מען נישט האבן דעם ענין פון טבילה. און אינו שכיח כלל, ס'איז כמעט נישט מעגליך אז דער גוי זאל לפועל נוצן דעם פארקויפטן חמץ און די כלים, ס'איז אינו שכיח כלל אזא זאך, און דער רבי זאגט אין די חצאי ריבוע ביז עס זענען פאראן אחרונים, דער שדה חמד ברענגט אראפ ווער זענען די אחרונים וואס זיי רעדן וועגן דעם, וואס זאגן אז דער גאנצער ענין פון מכירת חמץ איז כעין הערמה, הערמה מיינט אז ס'איז כאילו נישט קיין ריכטיגע מכירה, ווייל ס'איז הערמה, ס'איז דאך א ענין וואס איז כאילו הערמה, דער טייטש פון הערמה איז כאילו ווי ס'איז א שווינדל, דער גוי אליין ווייסט אז ער קען נישט גיין און נעמען די זאכן, מ'גיבט אים די שליסלעך מיט אלץ, אבער פון דעסטוועגן איז דאס כעין הערמה, נאר וואס לגבי חמץ האט די תורה געזאגט אז ס'איז מספיק, אז ס'איז גענוג. וויבאלד אז די מכירה איז אין אן אופן אז דער גוי האט נישט די אפשריות צו נוצן די כלים, ווי געזאגט פריער, דעריבער דארפן זיי נישט קיין טבילה להכשירן מן האיסור. כלים וואס מ'דארף טובל'ן איז דאך להכשירן מן האיסור, דא איז נישטא קיין מצ... ווען איז דאס? ווען א גוי האט א כלי און ער פארקויפט עס דיר, האט ער געהאט די מציאות, אפילו א נייע כלי, האט ער געהאט די מציאות עס צו נוצן אויף דברים צוננים, נישט קיין כשר'ע זאכן, אפילו האט ער עס נישט גענוצט, דארף מען האבן די טבילה צו להכשירן מן האיסור, מה שאין כן דא אז ער האט נישט די אפשרות עס צו נוצן, איז נישטא דער ענין פון טבילה וואס מען דארף עס טובל זיין, דערפאר דארף מען נישט טובל זיין די כלים. און דער רבי זאגט אין הערה אַכט און פֿערציק, לכאורה בלייבט דאך די שאלה, פארוואס זאגט דער נודע ביהודה און חתם סופר אז מען דארף יא, ויש לומר דער נודע ביהודה והחתם סופר שמצריכים להטביל הכלים שנמכרו לנכרי עם החמץ, זיי זאגן דאך אז אויב מען פארקויפט כלים וואס איז געווען אויף דעם חמץ און מען קריגט עס צוריק פון דעם גוי דארף מען עס יא טובל'ען, סבירא להו, זאגט דער רבי יש לומר מען קען זאגן אז זיי האלטן דכיוון שביכולת הנוכרי להשתמש בהכלים, דער גוי האט דאך דעם יכולת ער קען קומען ער האט די שליסלעך ער קען קומען עס נעמען און עס ניצן, ועל פי תורה אסור למנעו מזה, על פי תורה קענסטו אים נישט אפהאלטן, האסט עס פארקויפט אויף א אופן אז ער קען יא קומען און עס נעמען. הרי זה אפשריות דבליעת איסור אף שאינו שכיח כלל, לויט זיי קומט דאך אויס אז ס'איז יא דא די אפשריות אז דער גוי זאל עס נעמען און ס'זאל זיין אין דעם א מציאות פון בולע זיין איסור, ממילא זאגן זיי אז מ'דארף עס יא טובל'ען, אבער לויט דעם ווארט וואס מיר האבן אוועקגעלייגט דעם ענין, אז דער ענין פון די מכירה אז מ'ווייסט לכתחילה אז מ'גייט עס צוריק קויפן נאך פסח, און אסאך אחרונים וואס זאגן אז דער גאנצע ענין פון מכירת חמץ איז גאר א הערמה, ממילא איז נישטא קיין ענין פון להכשירן מן האיסור, און אין פאל דער רבי לייגט צו אין די חצאי ריבוע, ווי איז אבער אויב דער גוי געקומען האט עס יא גענומען, האט עס יא גענוצט, און אין פאל ווען דער גוי וועט יא נוצן די כלים, דעמאלט וועלן זיי האבן אויף זיך נישט נאר דעם חיוב פון טבילה, נאר אויך דעם חיוב פון הגעלה, וועט זיין ביידע זאכן. מילא איז ארויף געווען די שאלה אויכעט אז דערפאר ווערט נישט דערמאנט ביים אלטן רעבין הגם אז ער זאגט אז מען פארקויפט די כלים אויב ס'איז דא חמץ בעין דארף מען קען מען דאס פארקויפן און דער אלטער רבי זאגט נישט אין קיין ארט אז מען דארף זיך מען דארף עס טובל'ען ווען מען קריגט עס צוריק און נישט נאר דאס נאר מעשה רב אז מען זעט אז מען טובל'ט עס נישט ג די דריטע שאלה איז געווען ווי האבן די אידן געגעסן די מאכלי חלב בשבועות, איז דאך געווען דער פראבלעם וואס זייערע כלים זענען געווען אין א אופן פון טומאת, טומאת נישט קיין אידן, און זענען אריינגעגאנגען לקדושת ישראל האבן זיי געדארפט טובל'ען די כלים, זאגט דער רבי וועט אויכעט ווערן פארענטפערט, ווי גערעדט, זענען אידן פאר מתן תורה געווען אפגעהיט אין בשר בחלב, ובמילא איז נישט נאר וואס זייער כלי חלב האבן בפועל נישט געהאט קיין בליעת איסור, נאר נאכמער, ס'איז נישט געווען קיין אפשריות אויף דעם. אויב איך זאג אז די אידן האבן זיך אכטונג געגעבן אויף בשר בחלב, ממילא קומט אויס אז ס'איז נישט געווען קיין בליעת איסור, און נאכמער, ס'איז נישט געווען קיין אפשריות אז די כלים זאלן ווערן גענוצט אויף א אופן נישט ווי ס'דארף צו זיין, און דעריבער האבן זיי זייערע כלים פון חלב נישט געדארפט טובל זיין, פארוואס? ווייל ס'איז ביי די כלים נישט שייך דער ענין פון להכשירון מן האיסור, ווען דארף מען טובל'ען? ווען ס'איז געווען א ענין וואס איז געווען ביי א גוי נחקב וואס פון דעם עס איז געווען א אופן, דער רבי'נס חידוש אז ער האט עס געקענט ניצן אויף ענין פון איסור, דא איז נישט געווען בכלל קיין ענין פון איסור, דער אלטער דער רש"י ניצט דעם לשון להכשירון מן האיסור, דא איז נישט געווען א גדר פון איסור בכלל, ממילא אפילו עס איז געווארן א גדר פון קדושת ישראל און פריערט זענען זיי נישט געווען, אבער די כלים האט מען נישט געדארפט טובל'ען ווייל זיי האבן נישט געהאט דעם ענין. געוואלדיג געשמאק, איך געדענק דעם פארברענגען, דער פארברענגען איז געווען אין שבת פרשת נשא תשל"ו, עס איז געווען איינע פון די לענגסטע פארברענגען וואס דער רבי האט פארברענגט בכלל, און ספעשעלי אין דעם יאר, דער רבי האט פארברענגט זעקס שעה אין א שבת.